בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין, דף ח', מיר הייבן אן דף ח' עמוד א' זיבן שורות פון אויבן אמר רבה, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די שיטה פון רב יוסף, וואס רב יוסף האט געזאגט אז די דין וואס מען האט געזען אז א מבוי וואס די מבוי עפנט זיך צו א רחבה וואס די רחבה עפנט זיך צום רשות הרבים האט די מבוי א דין פון א מבוי סתום, ס'האט נישט קיין דין פון א מבוי מפולש. האט רב יוסף געזאגט דאס איז דווקא אויב ס'עפנט זיך אינמיטן רחבה, וואס טייטש טאמער די מבוי געט זיך א עפן אויף אינמיטן א רחבה, אז מען גייט אריין פון די מבוי צו די רחבה טרעפט מען זיך פלוצלינג אינמיטן א ברייטע רחבה, און קעגן איבער דעם איז דא א לאך אריין אין רשות הרבים, דארט זאגט מען די מבוי האט א דין פון א מבוי סתום נישט פון קיין מבוי מפולש, אבער טאמער ס'איז ביים זייט האט רב יוסף געזאגט, וואס טייטש ווען דו גייסט אריין פון די מבוי אריין די רחבה טרעפסט דיך נישט אינמיטן א רחבה נאר טרעפסט דיך ווייטער ביים זייט פון די רחבה, און למשל טאמער די לינקע וואנט פון די מבוי איז אזא וואנט די מבוי דאך א שמאלע פלאץ און די לינקע וואנט פארט ווייטער גייסט אריין אין די רחבה פון די מבוי קומסטו אן די רחבה די זעלבע וואנט איז ממשיך גראד אזוי ביז צום רשות הרבים דארט האט רב יוסף געזאגט איז יעדער מודה אז דאס הייסט א מבוי מפולש פארוואס ווייל ס'קוקט נישט אויס אז ס'דא דא א הפסק אינמיטן דער מענטש כאפט נישט אז ער איז אריין פון מבוי אריין צו א רחבה ווייל בעצם אויף די רעכטע זייט איז טאקע ברייטער געווארן אבער אויף די לינקע זייט איז געבליבן די זעלבע און במילא קוקט עס אויס ווי איין לאנגע מבוי און במילא האט עס א דין פון א מבוי מפולש. איז זאגט יעצט רבה, רבה לייגט דא צו נאך א קנייטש. אמר רבה זאגט רבה אזוי, הא דאמרת דאס וואס רב יוסף האט געזאגט לאמצע רחבה מותר, לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה אסור, לייגט דא רבה צו א נייע קנייטש, וואס טייטש ס'נישט גענוג אז כדי די מבוי זאל הייסן א מבוי סתום, איז נישט גענוג אז ס'עפנט זיך אריין צו א ברייטע רחבה, שוין, אז ס'איז א ברייטע רחבה וואס די ברייטע רחבה האקט אפ צווישן די מבוי און די רשות הרבים, הייסט עס שוין א מבוי סתום? ניין! רבה לייגט דא צו דער לאך פונעם מבוי אריין צו די רחבה, און די לאך פון די רחבה צו די רשות הרבים טאר נישט זיין איינס קעגן דעם צווייטן. טאמער ס'איז איינס קעגן דעם צווייטן האט עס נאך אלץ א דין פון א מבוי מפולש אפילו אז די לאך פון די מבוי אריין אין די רחבה אריין און נישט ביי די זייט, ווייל ביי די זייט האט מען געזען איז סתם אזוי א פראבלעם, ביי די זייט איז א פראבלעם נישט קיין נפקא מינה ווי די פרצה צו די רשות הרבים איז, צו ס'איז קעגן איבער צו ס'איז נישט קעגן איבער, טאמער ס'איז ביים זייט איז אלעמאל א פראבלעם, אבער אפילו אז מ'זאגט אז אינמיטן איז נישט קיין פראבלעם, וואס טייטש אפילו טאמער די לאך פון די מבוי אריין אין די רחבה איז אינמיטן רחבה, וואס אויף דעם האט מען געזאגט די מבוי וועט יא הייסן א מבוי סתום, דאס איז אויך נאר טאמער די לאך פון קעגן איבער איז נישט פונקט קעגן איבער נאר ס'איז געריקט צום זייט, טאמער ס'איז נישט געריקט צום זייט ס'איז ממש קעגן איבער,

וואס טייטש אזוי? אזוי ווי מען האט יעצט מסביר געווען, טאמער די מבוי עפענט זיך אריין אין די זייט פון די רחבה, נישט אינמיטן פון די רחבה, דעמאלטס איז נישט קיין נפקא מינה ווי די אנדערע פרצה ווי די פרצה פון די רחבה צו די רשות הרבים איז, נישט קיין נפקא מינה צו עס איז פונקט קעגן איבער צו נישט קעגן איבער, היות אז עס עפענט זיך די מבוי אין די זייט פון די רחבה איז די מבוי א מבוי מפולש, נאר ווען עס איז אינדערמיטן, האט מען געזען מען דארף דא נאך א תנאי אז די לאך טאר נישט זיין קעגן איבער, און במילא מחמת דעם לייגט רב משרשיא צו דא א נייע קנייטש, וואס איז טאמער די מבוי עפענט זיך אינמיטן א רחבה, וואס טייטש מען וואקט ארויס פון די מבוי מען קומט אן צו די רחבה, און מען טרעפט זיך פלוצלינג אין א ברייטע ברייטע רחבה, און די טויער פון קעגן איבער איז טאקע נישט פונקט קעגן איבער, און במילא הייסט עס א מבוי סתום. וואס וועט אבער יעצט זיין? עט גיין די באלעבאס פון די רחבה, און די רחבה האט דאך ביידע זייטן, מען קומט אריין פון די מבוי צו די רחבה איז דא א רעכטע זייט ברייט און א לינקע זייט ברייט, עט גיין די באלעבאס, עט בויען הייזער לאמיר זאגן אויף די רעכטע זייט עט ער בויען אזא אפאר הייזער, און במילא די גאנצע רעכטע חלק עט ווערן פארשטאפט, מעט מער נישט קענען דארט גיין, קומט אויס די מבוי וואס איז געווען אפן אינדערמיטן, איז פלוצלינג מער נישט אפן אינדערמיטן פון א רחבה, ס'איז אפן אויף די זייט פון די רחבה, ווייל ווייטער די רחבה האב איך שוין האלבוועגס פארבויט, און ביי אזא ציור טאמער כ'האב עס האלבוועגס פארבויען, איז עט די מבוי צוריק ווערן א מבוי מפולש, איז במילא זאגט רב משרשיא היות ס'איז דא אזא חשש, ווען איז דא אזא חשש? ווען די רחבה באלאנגט צו א פריוואטע מענטש, וואס טייטש ווען די רחבה באלאנגט צו א פריוואטע מענטש, איז אלעמאל דא א חשש אז דער מענטש עט פארבויען די האלבע רחבה, איז במילא עט די גאנצע רחבה זיין א בחינה פון מבוי שכלה לצידי רחבה, וואס דער מבוי איז א מבוי מפולש, און במילא ביי א מבוי וואס עפנט זיך צו א רחבה דיחיד, איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'עפנט זיך אינדערמיטן, צו אין די זייט, צו די טויער פון קעגן איבער איז פונקט קעגן איבער, צו ס'איז נישט פונקט קעגן איבער, אלעמאל העט זיין די דין דער מבוי עט האבן א דין פון א מבוי מפולש, אלס די חשש אז דער מענטש העט בויען, נאר ווען, טאמער ס'א רחבה פון א רבים, און א רבים, כדי צו משכנע זיין א רבים עפעס צו טון, איז גאר שווער, איינער וויל יא, דער צווייטער וויל נישט, ער שטעלט זיך קעגן, ער איז מסכים און במילא היות וואס ביי רחבה דרבים איז דא זייער שוואכע טשענסעס, ס'דא זייער שוואכע סיכויים אז מען וועט בויען די האלבע רחבה, איז במילא פארדעם נאר ביי רחבה דרבים דארט איז געזאגט געווארן די היתר וואס מען האט געזען פון רב יוסף און פון רבה פון רב משרשיא, קומט אויס למעשה אז כדי אז א מבוי זאל הייסן א מבוי סתום אפילו ס'עפנט זיך אריין א רחבה און די רחבה עפנט זיך אין רשות הרבים דארף זיין דריי תנאים, איין תנאי איז ס'דארף זיך עפענען צו די מיטן פון די רחבה נישט צו די זייט פון די רחבה, ווייל טאמער ס'עפנט זיך צו די זייט איז עס שוין א מבוי מפולש. די צווייטע תנאי איז, אפילו ס'עפנט זיך אינדערמיטן, טאר נישט די לאך זיין פונקט קעגן איבער, נאר וואס דען די לאך צו די רשות הרבים דארף זיין גערוקט אין די זייט. און די דריטע תנאי איז, אז די רחבה טאר נישט זיין א רחבה פון א יחיד, נאר עס דארף זיין א רחבה פון א רבים. זאגט יעצט די גמרא, ומנא תימרא דשני לן בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד, ווי זעהן מיר טאקע א נפקא מינה צווישן א רחבה פון א רבים פון א יחיד און די סברה וואס מ'האט מסביר געווען אז א יחיד קען מחליט זיין איין טאג עפעס צו טון אבער א רבים איז זייער שווער משכנע צו זיין, דאמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מ'זעהט עס ביי א צווייטע פלאץ, רבין בר רב אדא האט נאכגעזאגט פון רבי יצחק, אז מעשה במבוי אחד שצידו אחד כלה לים וצידו אחד כלה לאשפה, א מעשה פון א מבוי א מאדנע מין מבוי, א מבוי בדרך כלל איז דאך א שמאלע דורכגאנג וואס עפנט זיך צו חצרות, וואס איין זייט איז דא א וואנט און די אנדערע זייט איז דא א וואנט, דא איז נישט געווען קיין געהעריגע מבוי, ס'איז נישט געווען קיין צוויי ווענט פון ביידע זייטן פון די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט, נאר אנשטאטס צוויי ווענט איז פון די לינקע זייט לאמיר זאגן, אדער פון די רעכטע זייט, אונז וועלן אנכאפן א משל פון די לינקע זייט, איז געווען א הויפן אשפה, א הויפן גארביטש, וואס איז אנגעקומען צען טפחים הויעך, און ממילא האט עס א דין פון א וואנט, און פון די רעכטע זייט איז געווען א ים, וואס די ים איז געווען טיף צען טפחים, און ממילא פון ביידע זייטן הייסט כאילו ס'איז דא דא א וואנט, און ממילא בעצם איז דאס א מבוי, איז געווען אזא סארט מבוי, ובא מעשה לפני רבי, און מ'איז געקומען צו רבי פרעגן וואס איז די דין פון די מבוי, צו ס'הייסט א מבוי, אדער צו ס'הייסט נישט א מבוי, ולא אמר בה לא היתר ולא איסור, רבי האט נישט געוואלט פסק'נען, נישט מתיר זיין דעם מבוי און נישט אסר'ן דעם מבוי, וואס איז טאקע פשט? איסור לא אמר בה, דהא קיימי מחיצות. פון איין זייט האט ער עס נישט געקענט אסר'ן, ווייל ווי נישט ווי איז דא דא מחיצות, די רעכטע זייט די לינקע זייט די רעכטע זייט א ים, די לינקע זייט אשפה, ווי נישט ווי מחיצות הייסט עס. אבער היתר לא אמר בה, א היתר האט ער אויך נישט געוואלט געבן, פארוואס ווייל חיישינן, מ'איז חושש, שמא תינטל אשפה, ויעלה הים שרטון, ס'דא צוויי חששות. אויף די אשפה איז דא א חשש אז מ'וועט אוועק נעמען די אשפה, טאמער מ'וועט אוועק נעמען די אשפה עט עס ווערן אויס וואנט עט עס ווערן אויס מבוי, די זעלבע זאך ביי די ים איז אויך דא א חשש אז די וואסער עט ברענגען, נארמאל די וואסער שלעפט מיט מיט זיך כל מיני זאמד און כל מיני זאכן, און אזוי די וואסער עט שלעפן שטיינער מיט זאמד מיט וואס זאל נאר נישט זיין, די וואסער עט זיך אוועק ריקן פון דארט און אז עט זיך אוועק ריקן עט אויך די מחיצה בטל ווערן, און במילא איז דא א חשש אז די מבוי עט בטל ווערן, האט רבי עס אויך נישט געוואלט מתיר, ער האט נישט געוואלט אסר'ן, ער האט נישט געוואלט מתיר זיין. יעצט, אויף די זאך וואס רבי האט עס נישט געוואלט אסר'ן אלס חשש אז אפשר עט זיך אוועקרוקן די אשפה, אפשר עט די וואסער זיך אוועקרוקן, פרעגט די גמרא ומי חיישינן שמא תינטל אשפה, איז דען דא אזא חשש טאמער די אשפה וועט איינער אוועקנעמען פון דא? והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דף צדיק ט' עמוד ב', אשפה ברשות הרבים, גבוה עשרה טפחים, חלון שעל גבה, זורקין לה בשבת. שטייט דארט אין די משנה אז טאמער ס'איז דא א הויפן אשפה וואס איז הויעך צען טפחים מעג א מענטש וואס וואוינט אין א שטוב דערלעבן מעג ער ארויסווארפן זיין אשפה פון זיין פענסטער זאל ארויפפאלן אויף די הויפן אשפה וויאזוי מעג ער עס טון די הויפן אשפה איז דאך אין א רשות הרבים מ'טאר דאך נישט ווארפן א חפץ פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים נאר וואס דען היות וואס די אשפה איז צען טפחים הויעך איז פשט, די אויבערשטע חלק פון די אשפה איז נישט קיין רשות הרבים מער, ס'איז א רשות פאר זיך, ס'איז א רשות היחיד, און ממילא מעג מען ווארפן פון א רשות היחיד צו א צווייטע רשות היחיד, על כל פנים זעען מיר דאך דא אז אשפה וואס איז הויעך צען טפחים איז מען נישט חושש אז איינער וועט עס אוועק נעמען, ווייל זעהסט דאך די משנה לאזט ארויס ווארפן אשפה פון א פענסטער, און פארוואס דא איז מען יא חושש? אלמא, זעען מיר דאך דא, נאר וואס דען, זאגט די גמרא מוז מען ענטפערן, אז ס'דא א חילוק פון יענע אשפה און די אשפה. וואס איז די חילוק? שאני בין אשפה דרבים לאשפה דיחיד, מ'העט מוזן זאגן די חילוק איז א אשפה פון א רבים און א אשפה פון א יחיד, אשפה פון א יחיד, גארביטש פון א יחיד, א מענטש קען זיך אויפוועקן איין טאג, ס'געפעלט מיר נישט די גאנצע אשפה דא, און עט עס אוועקטראגן, און ממילא איז דא אזא חשש, און אוודאי די מעשה וואס איז געקומען פאר רבי דארט אויף די מבוי וואס די רעכטע זייט איז געווען צום וואסער און די לינקע זייט איז געווען א אשפה א הויפן אשפה, איז זאגט מען אז דאס רעדט זיך פון א אשפה דיחיד. וואס איז דא א חשש אז דער מענטש עט עס אוועק טראגן פון דארט, מה שאין כן ביי די מעשה ביי דאס וואס די משנה זאגט מען מעג ארויס ווארפן פון א פענסטער זאל אראפ פאלן אויף א אשפה, יענע אשפה רעדט זיך א אשפה פון א רבים וואס ביז דער רבים עט זיך אויסקראצן עפעס צו טוהן עט עס קיינמאל נישט געשעהן און במילא איז נישט דא א חשש עט אוועק גיין פון דארט מעג מען ארויס ווארפן פון א פענסטער און במילא זאגט טאקע די גמרא הכא נמי דא אויכעט דער מבוי וואס עפענט זיך אריין צום רחבה וואס די רחבה איז דא א חשש אפשר עט א מענטש דארט פארבויען הייזער און ממילא עט דער מבוי ווערן א מבוי מפולש, איז אויכעט ס'ווענדט זיך שאני בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד אז ס'איז דא טאקע א חילוק צווישן א רבים און א יחיד, טאמער ס'באלאנגט צו א רבים איז נישטא די חשש, נאר ווען ס'באלאנגט צו א יחיד איז דא אזא חשש. זאגט יעצט די גמרא ווייטער ורבנן מאי, וואס טייטש פריער האט מען געזען אז אין די דור פון רבי איז מען געקומען צו רבי'ן פרעגן א שאלה, וואס איז דער דין מיט דעם מבוי וואס איין זייט איז אשפה די אנדערע זייט א ים, רבי האט נישט געוואלט מתיר'ן, רבי האט נישט געוואלט אסר'ן, און במילא פרעגט די גמרא די חכמים פון יענע דור וואס האבן זיי טאקע געפסקנט לגבי די מבוי, ענטפערט די גמרא, אמר רב יוסף בר אבדימי, תנא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא קלאר וחכמים אוסרין, חכמים האבן גע'אסר'ט יענע מבוי פארוואס ווייל ס'איז טאקע דא א חשש אז איינער וועט אוועק נעמען די אשפה פון דארט און די זעלבע זאך דא א חשש אז די וואסער עט זיך אוועק רוקן פון דארט ווי ס'איז געווען, זאגט די גמרא אמר רב נחמן, האט רב נחמן טאקע געזאגט הלכה כדברי חכמים, אז די הלכה ווי די חכמים איז טאקע חושש אויף דעם, און פאר דעם איז די מבוי נישט קיין מבוי. איכא דאמרי א צווייטע גירסא, אמר רב יוסף בר אבדימי, תנא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא וחכמים מתירין, ס'טייטש א צווייטע ברייתא שטייט אז די חכמים האבן יא מתיר געווען יענע מבוי, אבער פון דעסטוועגן אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט אין הלכה כדברי חכמים, אז די הלכה איז נישט אז מ'מעג טראגן אזא מבוי, נאר אוודאי די הלכה מ'טאר נישט טראגן אזא מבוי, ווייל ס'דא א חשש די וואסער העט זיך אויפרוקן און די אשפה עט אוועקגיין פון דארט, זאגט טאקע די גמרא ווייטער, מרימר פסיק לה לסורא באוזלי, ס'איז געווען אין די שטאט סורא איז געווען אזעלכע מבואות וואס פון איין זייט מבוי איז די מבוי געווען אפן צו רשות הרבים אזוי ווי א געהעריגע מבוי, און די אנדערע זייט מבוי, ס'טייטש פונקט קעגן איבער, וואס בעצם נארמאל איז דאס פארמאכט, איז דאס געווען אפן, נאר וואס דארט איז געווען א וואסער, וואס אזוי ווי מ'האט געזען א וואסער וואס איז טיף צען טפחים הייסט א מחיצה. פון דעסטוועגן מרימר האט געהייסן מ'זאל עס פארמאכן מיט אזעלכע פיש נעצן, וואס די פיש נעצן איז א מחיצה, פארוואס אמר, ער האט טאקע געזאגט חיישינן שמא יעלה הים שרטון, ס'דא א חשש אז די וואסער וועט זיך אוועקרוקן פון דארט, ווייל ס'וועט ארויפברענגען כל מיני שטיינדעלעך און זאמד, און ממילא אלס די חשש האט ער טאקע געהייסן פארמאכן די מבואות פון קעגן איבער, כדי זאל זיין א מבוי סתום. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא מבוי עקום דהוה בסורא, ס'איז געווען א מבוי עקום, א מבוי עקום האט מען געזען דאס איז א מבוי אין א צורה פון א רייש וואס ביידע זייטן זענען אפן צום רשות הרבים, וואס דאס איז געווען אין שטאט סורא, כרוך בודיא אותיבו ביה בעקמומיתיה, איז געגאנגען די חברה דארט פון די שטאט סורא האבן זיי גענומען א מחצלת, זיי האבן עס איינגעדרייט, געלייגט כדי זאל זיין אזוי ווי א לחי, און מ'האט געלייגט די איינגעדרייטע מחצלת דארט ווי די מבוי דרייט זיך איין, דארט ביי די איינגעדרייטע חלק פונעם רי"ש. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, הא לא כרב ולא כשמואל, דאס וואס זיי האבן דא געטון העלפט נישט, נישט לויט רב און נישט לויט שמואל וואס מ'האט געזען אין דף ו' אז זיי קריגן זיך לגבי א מבוי עקום. יעצט רש"י איז מסביר וואס איז פונקט געווען דא, זאגט רש"י אז די מענטשן דארט פון סורא דארט ביי די מבוי עקום, זיי האבן געלייגט די מחצלת ביי די חלק פון די רי"ש וואס דרייט זיך איין, און ביי די צוויי עפענונגען וואס עפענען זיך אויף צום רשות הרבים, איז ביי איינס האבן זיי געמאכט א לחי, און ביי די אנדערע האבן זיי גארנישט געמאכט, און במילא, זאגט יעצט די גמרא, ביי אזא ציור, זאגט רב חיסדא נישט לויט רב און נישט לויט שמואל העלפט עס, פארוואס? ווייל לרב דאמר תורתו כמפולש, רב וואס האלט אז א מבוי עקום האט א דין פון א מבוי מפולש, וואס איז די פאטענט לויט רב האט מען געזען אין דף ו', צורת הפתח בעי, מען דארף מאכן א צורת הפתח אינדערמיטן דארט ווי די מבוי דרייט זיך איין, כדי אז די ביידע חלקים פון די מבוי זאלן הייסן א מבוי סתום, ווייל אן די צורת הפתח הייסט עס א מבוי מפולש לויט רב, און ממילא אז זיי האבן פשוט געלייגט א מחצלת אינדערמיטן, איז די מחצלת קען אפשר הייסן א לחי, אבער זיכער נישט קיין צורת הפתח, און ממילא האבן זיי גארנישט אויפגעטון, און די זעלבע זאך לשמואל, דאמר תורתו כסתום, אפילו לויט שמואל, וואס שמואל האלט אז א מבוי עקום האט א דין פון א מבוי סתום, און ממילא וואלט מען גארנישט געדארפט לייגן אינדערמיטן, אבער הני מילי לחי מעליא, דאס איז דווקא ביי לחי מעליא, און די מפרשים זענען מסביר אזוי, דער מבוי עקום וואס אונז האבן געזען אין דף ו', רעדט זיך ביי א ציור וואס ביי ביידע אריינגאנגען צום מבוי לייגט מען א לחי, ביי דעם האט שמואל געזאגט, אז ס'הייסט א מבוי סתום, מ'דארף נישט גארנישט לייגן אינדערמיט, אבער דא וואס איינע פון די מבוי'ס, איינע פון די ארויסגאנגען צום רשות הרבים האט מען גארנישט געמאכט, איז יעדער מודה אז עפעס דארף מען לייגן אינדערמיט, א לחי לפחות דארף מען לייגן אינדערמיט, און ממילא לויט שמואל אז מ'דארף לפחות א לחי אינדערמיט, זאגט רב חסדא די איינגעדרייטע מחצלת העלפט אפילו נישט ווי א לחי, פארוואס ווייל א לחי איז טאקע א לחי, אבל האי די מחצלת, כיון דנשיב ביה זיקא ושדי ליה, ס'קען קומען א ווינט און עס אוועקבלאזן, לא כלום הוא, איז עס גארנישט ווערט הייסט עס אפילו נישט קיין לחי, און ממילא פאר דעם איז דער גאנצער מבוי לויט קיינעם הייסט עס נישט קיין מבוי וואס מ'מעג טראגן אין דעם ווייל ס'איז נישט מתוקן, לויט רב דארף מען האבן א צורת הפתח, און לויט שמואל דארף מען לפחות א אמת'ע לחי, אבער וואס. זאגט רב חסדא, ואי נעיץ ביה סיכתא וחבריה, טאמער מען וואלט ווען גענומען אזא באלקן, אזא שטיקל אייזן אריין געטשוועקעט דעם איינגעדרייטע מחצלת אינעם וואנט כדי די ווינט זאל עס נישט קענען אוועק בלאזן, דעמאלטס חבריה הייסט עס א גוטע חיבור, און ממילא וואלט עס געהאלפן לויט שמואל. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, מען האמיר געלערנט. אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב, מבוי שנפרץ במלואו לחצר, ונפרצה חצר כנגדו, חצר מותרת ומבוי אסור, און ווי מ'האמיר מסביר געווען די גמרא, לויט ווי רב ששת האט עס מסביר געווען, איז די סיבה פארוואס רב זאגט אז א מבוי וואס עפנט זיך צו א חצר, און די חצר עפנט זיך צו א רשות הרבים, די סיבה וואס מ'טאר נישט טראגן אין די מבוי, נאר אין די חצר מעג מען יא, איז ווייל היות וואס ס'איז נישט דא דא קיין עירוב, און די מבוי איז פרוץ במלואו, ס'איז אינגאנצן אפן צום חצר, פארדעם אין די מבוי טאר מען נישט טראגן, אבער די חצר איז נישט פרוץ במלואה צום מבוי, ווייל ס'איז דא די ווענט פון די זייט, און ממילא אין די חצר מעג מען יא טראגן. פרעגט יעצט די גמרא, אמר ליה רבה בר עולא לרב ביבי בר אביי, רבי, לא משנתנו היא זו, וואס טייטש איז דאס נישט קיין בפירוש'ע משנה? וואס איז די חידוש פון רב דא? שטייט דאך שוין אין א משנה, די משנה זאגט אין דף צדיק ב', חצר קטנה שנפרצה לגדולה, טאמער ס'איז דא צוויי חצרות איינס לעבן דעם צווייטן, און ס'איז נישט דא קיין וואנט, צווישן די צוויי חצרות, נאר וואס איין חצר איז סאך ברייטער פונעם צווייטן, אזוי ווי א קמץ, א קמץ איז ברייט פון אויבן שמאל פון אונטן, די צוויי חצרות איז אויך אזא מין קמץ, איינס איז ברייט און איינס איז שמאל, איז גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, זאגט טאקע די משנה דארט אז די גרויסע חצר דארט מעג מען טראגן, פארוואס ווייל ס'הייסט נישט פרוץ במלואו, ווייל די אריינגאנג צו די קליינע חצר איז נאר אן אריינגאנג, ס'דא דא א וואנט, ס'דא א וואנט פון ביידע זייטן, אינמיטן איז אויף איז די וואנט טאקע אפן, מען קען אריינגיין צום קליינעם חצר, אבער פון דעסטוועגן ס'איז נאר א עפענונג, אין דעם גרויסן חצר העט מען מעגן טראגן, מה שאין כן אין דעם קליינעם חצר וואס איז פרוץ במלואו צום גרויסן טאר מען נישט טראגן, איז וואס די חידוש פון רב? אמר ליה האט רב ביבי בר אביי געענטפערט, אי מהתם, טאמער וואלט נאר געהאט די משנה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, הני מילי היכא דלא קא דרסי בה רבים, אז דער דין אז אין די גרויסע חצר מעג מען טראגן און נישט אין די קליינע, איז נאר ביי א פלאץ, וואו ס'דרייט זיך נישט דארט קיין רבים, אסאך מענטשן דרייען זיך נישט דארט, אבל היכא דקא דרסי בה רבים, אבער קען זיין אז א פלאץ וואס מענטשן דרייען זיך דארט, און למשל ביי די ציור וואס רב האט געזאגט אז אינעם גרויסן חצר איז דא אן עפענונג צו א רשות הרבים, וואס טייטש ס'איז דא א מבוי, א חצר, און די חצר איז דאך אויך אפן צום רשות הרבים, און ממילא מענטשן דרייען זיך דארט איז אימא, וואלט איך אפשר געזאגט אפילו חצר נמי, אז אפילו אין די חצר טאר מען אויך נישט טראגן, פארוואס? ווייל די רבים גייט דא אריבער, און ממילא פאר דעם דארף מען יא האבן די חידוש פון רב, וואס רב זאגט אונז אז אפילו ס'איז אפן צו רשות הרבים, פון דעסט וועגן הייסט די חצר א חצר און מען מעג דארט טראגן, טאמער ס'איז נישט פרוץ במלואו. פרעגט אבער די גמרא והא נמי תנינא? די דין האט מען דאך שוין אויך געלערנט, מען דארף נישט רב זאל אונז קומען לאזן הערן די חידוש, וואו האט מען עס געלערנט? מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חצר שהרבים נכנסין לה בזו ויוצאין לה בזו א חצר וואס א רבים גייט אריין פון איין זייט און גייט ארויס דעם צווייטן זייט. איז די רשות הרבים לטומאה. לגבי דיני טומאה איז דא א דין אז ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא און ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, מ'לערנט ארויס פון סוטה, איז על כל פנים דא די חצר, היות וואס הרבים גייט דא אריבער, איז לענין טומאה הייסט עס א רשות הרבים, פארוואס ווייל מענטשן דרייען זיך דא, אבער לענין שבת, זאגט די ברייתא רשות היחיד לשבת אז אפילו מענטשן דרייען זיך פון דעסט וועגן היות ס'איז דא די מחיצות ארום און ארום הייסט עס רשות היחיד און ממילא ווייטער וואס איז די חידוש פון רב וואס א נפקא מינה אז מענטשן דרייען זיך דא לענין שבת האט עס נישט קיין שום השפעה אויפן חצר ענטפערט די גמרא אי מהתם ס'איז נאך אלץ א חידוש ווייל פון די ברייתא אליין הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי זה שלא כנגד זה. אז די דין אז ווען א רבים גייט אריין אין א חצר האט עס נאך אלץ א דין פון רשות היחיד, דאס איז נאר ווען די צוויי אריינגאנגען צום חצר איז נישט איינס קעגן דעם צווייטן, אבל זה כנגד זה אימא לא, אפשר ווען די אריינגאנגען איז איינס קעגן דעם צווייטן אפשר דארט הייסט עס אפילו נישט א רשות היחיד לעניין שבת, דאס איז די חידוש פון רב אז אפילו די פרצה איז איינס קעגן דעם צווייטן האט עס נאך אלץ א דין פון א רשות היחיד לעניין שבת, פרעגט די גמרא, ולרבה דאמר זה כנגד זה אסור, לויט רבה, וואס רבה האט אונז פריערט געזאגט, אונז האבן דאך אנגעהויבן די היינטיגע גמרא מיט דעם אז רבה זאגט אז דער היתר פון רב, וואס רב האט געזאגט אז ווען א מבוי איז אפן צו א חצר און די חצר איז אפן צו רשות הרבים, איז אין די מבוי טאר מען נישט טראגן אין די חצר מעג מען יא טראגן, איז האט רבה געזאגט אז דער חידוש פון רב איז נאר ווען דער פתח צום רשות הרבים איז נישט קעגן די פתח פונעם מבוי, אויב אזוי קומט אויס אז די מימרא פון רב איז אויך ביי אן אופן וואס איז זה שלא כנגד זה, הא דרב במאי מוקי לה בזה שלא כנגד זה און ממילא שוין ווייטער צוריק שווער תרתי למה לי, וואס איז די חידוש פון רב, אונז האמיר עס שוין אין א ברייתא, ענטפערט די גמרא, אי מהתם, ווייל פון די ברייתא אליין הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי לזרוק, אבל לטלטל אימא לא, וואס טייטש פון די ברייתא וואלט איך אפשר געזאגט אז דאס וואס די ברייתא זאגט אז די חצר האט א דין לענין שבת ווי א רשות היחיד דאס איז נאר טאמער איינער שטייט אין א רשות הרבים, און ער ווארפט אריין א חפץ אין דעם חצר, דעמאלטס האט עס א דין פון רשות היחיד און דער מענטש איז חייב סקילה ווייל ער האט עובר געווען, ער האט גענומען א חפץ און געווארפן פון רשות הרבים צו רשות היחיד, אבער קען נאך אלץ זיין אז אין די חצר אליין טאר מען נישט טראגן, אלץ א גזירת חכמים, ווייל ס'איז בוקעין בו רבים, מענטשן גייען דארט אריבער, איז טאקע פון א רשות הרבים אז מ'עט אריינווארפן דארט איז לדיני תורה האט עס א דין פון א רשות היחיד, אבער מדרבנן טאר מען דארט נישט טראגן אזוי ווי א כרמלית, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רב אז ס'איז נישט אזוי. אז אינעם חצר אליין העט מען אוודאי מעגן טראגן אויכעט, וואס טייטש האט א גאנצע דין ווי א רשות היחיד. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר האמיר געלערנט, מבוי העשוי כנדל, א מבוי וואס האט א צורה פון א נדל, נדל דאס איז אזא סארט שרץ וואס האט אסאך פיס, און ווי רש"י איז מסביר אז דער מבוי וואס מ'רעדט דא איז א מבוי אזוי, בעצם איז דא דא א הויפט מבוי און ס'איז דא קליינע מבואות וואס קומען ארויס פון די הויפט מבוי, איז די הויפט מבוי ווי רש"י איז מסביר איז א מבוי עקום, ס'איז א איינגעדרייטע מבוי, יעצט. א מבוי עקום איז דאך אזוי ווי א רי"ש, לאמיר זיך מצייר זיין א מבוי ווי א רי"ש, א לאנגע מבוי וואס טייטש עס גייט פון לינקס צו רעכטס, און פלוצלינג דרייט זיך עס איין און ס'פארט אויף אראפ, ביי די רעכטע זייט פארט עס אויף אראפ, יעצט ביידע זייטן זענען אפן צו רשות הרבים, חוץ פון דעם איז דא אסאך מבואות אויף די אויבערשטע חלק פון די רי"ש, די גראדע חלק וואס גייט פון לינקס צו רעכטס, איז דא אסאך שטיקלעך וואס קומען אויף אראפ, נישט נאר צום סוף ביי די רעכטע זייט דרייט זיך עס איין, נאר ס'איז דא נאך מבואות וואס פארן פון די אויבערשטע חלק אזוי פארט עס אראפ אריין אין א רשות הרבים, ס'טייטש איז בעצם איז דא אסאך מבואות פון איין לאנגע מבוי פון אויבן מיט א הויפט מבוי ביי די רעכטע זייט וואס פארט אראפ, און נאך אסאך קליינע מבואות אויף אראפ צום רשות הרבים, איז אויף דעם מבוי שטעלט זיך די קשיא וויאזוי איז מען מתקן אזא סארט מבוי? אמר אביי, זאגט אביי וויאזוי מ'איז עס מתקן, עושה צורת הפתח לגדול, והנך כולהו מישתרו בלחי וקורה, מ'מאכט א צורת הפתח פאר די הויפט מבוי, וואס טייטש ביי די לינקע זייט פון די רייש דארט ווי די מבוי עפנט זיך אויף צום רשות הרבים, דארטן מאכט מען א צורת הפתח, און נאכדעם מאכט מען ביי די אלע אנדערע אריינגאנגען צום מבוי, סיי ביי די אונטערשטע חלק פונעם רייש די הויפט אריינגאנג פון אונטן, און סיי ביי אלע קליינע מבואות, לייגט מען פשוט א לחי און אזוי איז מען מתיר די גאנצע מבוי. זאגט די גמרא, אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אביי, כמאן, ווי וועם ביסטו מתיר מיט דיין פאטענט צו טראגן אין אזא מבוי? כשמואל דאמר תורתו כסתום, אוודאי גייסטו כשיטת שמואל, וואס שמואל האלט אז א מבוי עקום האט א דין פון א מבוי סתום, און פאר דעם האסטו נישט געהייסן אז מען דארף מאכן א צורת הפתח אינמיטן דארט וואו עס דרייט זיך איין, ווייל לויט רב האט מען געזען וויאזוי איז מען מתקן א מבוי עקום מיט דעם וואס מען מאכט א צורת הפתח אינדערמיטן, ווייל רב האלט אז א מבוי עקום האט א דין פון א מבוי מפולש און ממילא איז דאס די איינציגסטע פאטענט אז מען צוטיילט עס אויף צוויי מיט א צורת הפתח דארט וואו ס'דרייט זיך איין, פון דעם אז דו האסט נישט געהייסן מאכן א צורת הפתח אינדערמיטן נאר ביי די זייט ביים אריינגאנג צום מבוי פון די לינקע זייט, קומט אויס. דו האלטסט נישט ווי רב, דו האלטסט ווי שמואל. אויב אזוי, שטעלט זיך די קשיא, למה לי צורת הפתח? דארף מען אינגאנצן נישט קיין צורת הפתח לויט שמואל, ס'איז גענוג אז מ'לייגט פשוט א לחי ביי אלע אריינגאנגען צום מבוי. ועוד, און נאך א קשיא פרעגט רבא צו אביי, סתם אזוי, וויאזוי פסק'נסטו ווי שמואל? הא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא, האמער דאך געזען אין דף ו' עמוד ב' אז ס'איז געווען א מבוי עקום אין נהרדעא וואס דאס איז בעצם די שטאט פון שמואל, וחשו לה לדרב, און דארט האמער געזען אז מ'האט מחמיר געווען כשיטת רב, און מ'האט יא מצריך געווען צו בויען א פאטענט אדער דארט האט מען גערעדט פון א דלת אבער לפחות א צורת הפתח אינמיטן פון די מבוי צו צוטיילן די מבוי אויף צוויי דארט ווי די מבוי דרייט זיך איין איז סתם אזוי וויאזוי פסק'נסטו ווי שמואל און ממילא אלא אמר רבא במילא זאגט רבא אוודאי נישט דאס איז די פאטענט צו מתקן זיין די מבוי נאר וואס דען עושה צורת הפתח לכולהו להאי גיסא זאגט רבא אז מען דארף מאכן א צורת הפתח ביי יעדע פלאץ ווי די מבוי דרייט זיך איין וואס טייטש סיי ביי די הויפט ווי ס'דרייט זיך איין די מבוי די רייש די אויבערשטע חלק דרייט זיך איין צום סוף דארט ווי ס'דרייט זיך איין דארף מען לייגן א צורת הפתח און די זעלבע זאך ביי יעדע קליינע מבוי וואס שטעקט זיך ארויס איז דארט ווי ס'דרייט זיך איין אנפאנג די מבוי די זייט וואס איז לעבן די הויפט מבוי דארט דארף מען לייגן א צורת הפתח ואידך גיסא מישתרו בלחי וקורה און שפעטער ביי די חלק וואס עפנט זיך אויף צום רשות הרבים דארט איז גענוג מיט א לחי וקורה און כשיטת רב זאגט די גמרא ווייטער אמר רב כהנא בר תחליפא משמיה דרב כהנא בר מניומי משמיה דרב כהנא בר מלכיו, משמיה דרב כהנא רביה דרב, א גאנצע רשימה פון רב כהנא'ס איינער האט נאכגעזאגט פונעם צווייטן, ואמרי לה, ס'דא זאגן רב כהנא בר מלכיו, היינו רב כהנא רביה דרב, ס'דא זאגן אז רב כהנא בר מלכיו האט נישט נאכגעזאגט פון רב כהנא רביה דרב, נאר ער אליין, דאס איז רב כהנא רביה דרב, על כל פנים וואס האבן זיי געזאגט, האבן זיי געזאגט אז מבוי שצידו אחד ארוך, וצדו אחד קצר, א מבוי וואס נארמאל האט מען דאך געזען א מבוי איז א שמאלע געסל אזוי וואס ביידע זייטן איז דא א וואנט, ס'דא א רעכטע וואנט און א לינקע וואנט, וואס איז טאמער די לינקע וואנט שטעקט זיך ארויס ס'איז סאך לענגער ווי די רעכטע וואנט, די רעכטע וואנט ענדיגט זיך סאך פאר די לינקע וואנט, איז בעצם וויאזוי לייגט מען דא א קורה אויף די מבוי? איז אזוי, זאגן די אלע רב כהנא'ס, וואס טוט מען? פחות מארבע אמות? מניח את הקורה באלכסון, ארבע אמות, אינו מניח את הקורה, אלא כנגד הקצר, זאגן זיי אזוי, טאמער די וואנט וואס איז לענגער, איז לענגער פון די קערצערע וואנט מיט א גאנצע פיר אמות, דעמאלטס איז נישט דא קיין פאטענט, די איינציגסטע וועג וואס מען קען טון, מען נעמט די קורה, מען לייגט עס אויף די קורצע וואנט, און ס'פארט גראד אריבער צו די לאנגע וואנט, וואס טייטש, אינמיטן די לאנגע וואנט דארט ענדיגט זיך די קורה, דארט ווי די קורצע וואנט ענדיגט זיך, ענדיגט זיך די קורה ביי די לאנגע וואנט, און למשל די לינקע וואנט איז א לאנגע וואנט, די רעכטע וואנט איז א קורצע וואנט, די רעכטע וואנט ענדיגט זיך אסאך פאר די לאנגע וואנט, איז דארט ביי די קורצע וואנט, דארט איז די קורה, און די לאנגע וואנט ציט זיך טאקע לענגער, און דאס איז טאקע יעדעס מאל וואס די לאנגע וואנט איז לענגער פון די קורצע וואנט מיט מער פון פֿיר אמות, וואס איז טאמער אבער ס'איז ווייניגער פון פֿיר אמות, דארט זאגן די אלע רב כהנא'ס קען מען לייגן א קורה וואס איז טאקע שיף, וואס טייטש די קורה ליגט דארט ווי די לאנגע וואנט ענדיגט זיך, און אט די אנדערע זייט פון די קורה ליגט דארט ווי די קורצע וואנט ענדיגט זיך, און אזוי איז דא א שיפע קורה, און אזוי איז מען מתקן די מבוי. רבא אמר, רבא זאגט, אחד זה ואחד זה, אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר, רבא זאגט נישט דא אזאך א שיפע קורה, טאמער איין וואנט איז לענגער פון דעם צווייטן קען מען נישט לייגן די קורה שיפערהייט, נאר אלעמאל לייגט מען די קורה גראד, דארט ווי די קליינע וואנט ענדיגט זיך, און טאקע די לענגערע וואנט וועט זיך ציען ווייטער, די מבוי שטעלט זיך אפ פריער, זאגט יעצט רבא, ואימא טעמא דידי ואימא טעמא דידהו, איך האב ענק יעצט מסביר זיין מיין טעם, און כ'האב ענק אויך מסביר זיין רב כהנא'ס טעם, איז אזוי, אימא טעמא דידי, מיין טעם איז אזוי, קורה טעמא מאי, משום היכר, איך האלט אז וואס איז די טעם אז חכמים האבן מצריך געווען א קורה, אלץ היכר, זאל זיין א היכר צווישן די מבוי און די רשות הרבים, מענטשן פון די רשות הרבים זאלן נישט זיך דרייען און זאגן קוק, מענטשן טראגן דארט אין די מבוי וואס קוקט בעצם אויך אויס ווי א רשות הרבים איז זעהט מען אז אין א רשות הרבים מעג מען טראגן איז כדי מענטשן זאלן נישט האבן די טעות מאכט מען א קורה פון אויבן יעדער זאל וויסן אז פון די קורה און ווייטער איז בעצם רשות יחיד פארדעם מעג מען דארט טראגן ובמילא היות אז די גאנצע תפקיד פון די קורה איז אלס היכר ובאלכסון לא הוי היכר טאמער מען לייגט די מבוי שיפערהייט איז נישט דא דא קיין קלארע היכר פארוואס ווייל היות וואס איז שיף איז פשט אז וואס איז טאמער א מענטש וועט שטיין אונטער די שיפע חלק לעבן די לאנגע וואנט דארט ווי ס'איז שוין נישט דא קיין קורצע וואנט קוקט עס בעצם נישט אויס ווי ער שטייט אינגאנצן אין א מבוי ס'קוקט אויס ווי ער שטייט אינדרויסן פון מבוי ער ווייסט טאקע אז ער שטייט נאכן קורה אבער א מענטש וואס שטייט אין די זייט זעהט עס נישט אויס ווי יענער שטייט אין א מבוי ובמילא נישט דא דא די היכר פארדעם זאגט רבא נישט דא אזא זאך מאכן א שיפע קורה די קורה דארף זיין קלאר ביי א פלאץ וואס איז ארומגענומען מיט דריי ווענט און פארדעם מוז מען מאכן די קורה גראד דארט ווי די קורצע וואנט ענדיגט זיך. מה שאין כן איז רבא יעצט מסביר וואס איז די טעם פון די אלע רב כהנא'ס, ואימא טעמא דידהו איך וועל ענק זאגן זייערע טעם, זיי האלטן קורה משום מאי משום מחיצה, אז די טעם פון די קורה איז נישט אלס היכר, נאר אלס מחיצה, מען קוקט אן כאילו אז די קורה איז א מחיצה וואס פארט אראפ ביז אונטן, און במילא באלכסון נמי הוי מחיצה וואס איז א חילוק צו ס'איז גראד צו ס'איז שיף, ביי אלכסון הייסט עס אויך א מחיצה, נאר וואס, טאמער ס'איז מער פון ד' אמות, דארט זענען די רב כהנא'ס אויכעט מודה אז ס'העלפט נישט ביי אלכסון קיין מחיצה, און ווי די ראשונים זענען מסביר ווייל א שטח וואס איז לענגער פון ד' אמות האט א דין פון א מבוי פאר זיך אזוי ווי מען האט געזען, און ממילא דארט וועט נישט העלפן א אלכסון'דיגע קורה ווייל ס'איז א מאווי פאר זיך, אבער טאמער ס'איז ווייניגער פון ד' אמות, העלפט אוודאי אפילו א שיפע קורה אויך. זאגט די גמרא, אמר רב כהנא, האט רב כהנא אליין, דא דא שטייט נישט רב כהנא בר תחליפא אדער רב כהנא בר מניומי אדער רב כהנא בר מלכיו, דאס איז רב כהנא אליין, זאגט רב כהנא, הואיל ושמעתתא דכהני היא אימא בה מילתא, היות וואס דא דא א מימרא פון כהנים, פון די אלע רב כהנא'ס, איז איך אויך וואס איך הייס רב כהנא, לאמיך אויך עפעס צולייגן, הא דאמרי, דאס וואס מ'האט געזאגט מניח הקורה באלכסון אז מ'קען לייגן א שיפע קורה, לא אמרן אלא שאין באלכסונו יותר מעשר, דאס איז נאר ווען די ברעט, די קורה, איז נישט לענגער פון צען אמות, טייטש וואס די שיפע חלק איז נישט לענגער פון צען אמות, דעמאלטס מעג מען לייגן א שיפע קורה, אבל יש באלכסונו יותר מעשר, דברי הכל אין מניח אלא כנגד הקצר, טאמער די שיפע חלק איז לענגער פון צען אמות, אפילו די צוויי ווענט זענען נישט גערוקט, מער פון ד' אמות, ווייל אזוי ווי מען האט געזען, טאמער די צוויי ווענט זענען געריקט מער פון ד' אמות, טאר מען סתם אזוי נישט לייגן א שיפע קורה. אבער לאמיר זאגן די לאנגע וואנט שטעקט זיך נישט ארויס מיט א גאנצע ד' אמות מער פון די קורצע, אבער היות וואס דאס איז א ברייטע מבוי, און ווען מען וועט לייגן די ברעט אויף די שיפע חלק, מען וועט לייגן די קורה אויף די שיפע חלק, איז די קורה העט זיין לענגער פון צען אמות, דאס איז יעדער מודה דאס טאר מען נישט, פארוואס? ווייל אונטער די קורה זאגט רש"י איז דא א דין פון א פתח, וואס טייטש די קורה איז אזוי ווי א פתח, און אזוי ווי מען האט געזען אז מען טאר נישט לייגן א קורה אויף א שטח, וואס איז לענגער פון צען אמות ווייל דאס האט נישט קיין דין פון א פתח, מען האט געזען די ערשטע משנה אז טאמער עס איז העכער פון צוואנציג אמות אדער ברייטער פון צען אמות דארף מען עס ממעט זיין ווייל דאס האט טאקע נישט קיין דין פון א פתח מילא דא אויך אפילו בעצם די ברייטקייט פון די מבוי דא איז נישט ברייטער פון צען אבער טאמער די קורה איז ברייטער פון צען העלפט עס אויך נישט, און במילא העט נישט העלפן אזא קורה, א שיפע קורה ביי אזא אופן. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, מהו להשתמש תחת הקורה, צו מען מעג זיך באנוצן אונטער די קורה, וואס טייטש מען מעג טראגן אונטער די קורה צו נישט, און אונז האבן שוין בעצם געהאט די איבעיא, דף ד, דף ה, האבן מיר געזען אז די גמרא האט געברענגט א מחלוקת, צו מען מעג זיך באנוצן אונטער די קורה צו נישט, איז דא ברענגט עס די גמרא נאכאמאל, ברענגט די גמרא א מחלוקת אמוראים, רב ורבי חייא ורבי יוחנן אמרי מותר להשתמש תחת הקורה, און שמואל ורבי שמעון בר רבי ורבי שמעון בן לקיש אמרי אסור להשתמש תחת הקורה, דא א מחלוקת, זאגט די גמרא לימא בהא קא מיפלגי, לכאורה וואס איז די מחלוקת? דמר סבר די וואס לאזן זיך באנוצן אונטער די קורה, זיי האלטן אוודאי אז קורה משום היכר, אז די קורה איז אלס היכר, און ממילא אז עס איז אלס היכר, אונטער די קורה איז אויך דא א היכר, און ממילא מעג מען זיך באנוצן אונטער די קורה אויך. ומר סבר, און די אנדערע, די וואס זאגן אז מען טאר זיך נישט באנוצן מען טאר גארנישט טראגן אונטער די קורה, זיי האלטן קורה משום מחיצה, אז די קורה, די אויפטו פון די קורה איז ווייל די קורה איז א מחיצה, און די מחיצה, וואו הייבט זיך אן די מחיצה? די אינעווייניגסטע חלק פונעם קורה, און ממילא אונטער די קורה אליין איז שוין אינדרויסן פון די מחיצה, פאר דעם אונטער די קורה טאר מען נישט טראגן? זאגט די גמרא לא, ניין, נישט דאס איז פשט אין זייער מחלוקה, דכולי עלמא קורה משום היכר, מען קען זאגן ביידע האלטן בעצם אז א קורה איז אלס היכר, איי טאמער די קורה איז אלס היכר פארוואס טאר מען נישט טראגן אונטער די קורה? ווייל והכא בהא קמיפלגי, ס'דא מחלוקת אזוי, דמר סבר היכירא מלגיו, ומר סבר היכירא מלבר, ס'דא א מחלוקת פאר וועם איז געמאכט געווארן די היתר, צו איז די היכר געמאכט געווארן פאר די מענטשן פון די מבוי, טאמער די היכר איז געמאכט געווארן פאר די מענטשן פון די מבוי, וואס טייטש אז די מענטשן פון די מבוי זאלן כאפן אז ס'דא דא א היכר, מען טאר נישט ארויסטראגן, אינדרויסן פון דא איז א רשות הרבים, דעמאלטס אוודאי איז די דין אז היות וואס די היכר איז געמאכט פאר די אינעווייניגסטע חברה, איז וואס זעען זיי ווען זיי קוקן אויפן קורה זעען זיי די אינעווייניגסטע חלק, און ממילא אונטער די קורה העט מען נישט טארן טראגן, מה שאין כן די אנדערע מאן דאמרים די וואס קריגן זיך זיי האלטן אז די תפקיד פון דעם קורה איז א היכר אבער פאר וועם פאר די חברה וואס שטייען אינדרויסן פאר די וואס שטייען אין רשות הרבים אז זיי זיי זאלן נישט קוקן אויף די מענטשן פון די מבוי און זיך אפלערנען אז מען מעג טראגן אין רשות הרבים ניין זאלסט וויסן יענץ איז א מבוי פארדעם מעג מען דארט טראגן, און ממילא אז די גאנצע היכר איז פאר די מענטשן וואס שטייען רשות הרבים, איז וועלכע חלק פון די קורה איז די היכר די אינדרויסענדיגסטע חלק, און ממילא אונטער די קורה העט מען יא מעגן טראגן, דאס איז נאך א הסבר מסביר צו זיין וואס איז די מחלוקת פון די צוויי שיטות, ואיבעית אימא, און א אנדערע הסבר זאגט די גמרא, דכולי עלמא משום מחיצה, ביידע האלטן, סיי די וואס זאגן מען מעג טראגן אונטערן קורה, סיי די וואס זאגן מען טאר נישט, ביידע זאגן אז די תפקיד פונעם קורה איז אלס מחיצה, והכא בהא קמיפלגי, די מחלוקת איז דמר סבר חודו הפנימי יורד וסותם ומר סבר חודו החיצון יורד וסותם די שאלה איז וועלכע חלק קוק איך אן כאילו עס פארט אראפ ס'ווערט דא א מחיצה צו די אינעווייניגסטע חלק פון די קורה קוק איך אן כאילו עס פארט אראפ ס'ווערט א וואנט אדער די אינדרויסנדיגסטע חלק איז דער מאן דאמר וואס זאגט מען מעג טראגן אונטער די קורה ער האלט אז די אינדרויסנדיגסטע חלק פון די קורה פארט אראפ כאילו ס'דא א וואנט און ממילא אונטער די קורה הייסט נאך כאילו ס'איז אין די מחיצה מה שאין כן די אנדערע מאן דאמר ער האלט אז די אינעווייניגסטע חלק קוק איך אן כאילו עס פארט אראפ ס'ווערט א מחיצה און ממילא אז מ'שטייט אונטער די קורה שטייט מען שוין אינדרויסן פון די מחיצה, טאר מען דארט נישט טראגן. זאגט די גמרא, אמר רב חסדא, האט רב חסדא אבער מוסיף געווען, הכל מודים בבין לחיים שאסור, יעדער איז מודה, אפילו דער מאן דאמר וואס זאגט אז אונטער א קורה מעג מען יא טראגן, אבער צווישן א לחי, וואס טייטש נישט צווישן א לחי, רש"י איז מסביר, ס'רעדט זיך נישט דא צוויי לחי'ס, ס'דאך נאר דא איין לחי. טאמער מען באנוצט זיך נישט מיט די פאטענט פון א קורה, נאר מען באנוצט זיך מיטן פאטענט פון א לחי, מען לייגט א לחי לעבן דעם אריינגאנג צום מבוי, דעמאלט איז יעדער מודה אז דארט ביי די דיקקייט פון די לחי קעגן איבער דעם לחי, דארט טאר מען נישט טראגן אפילו אז אונטער די קורה מעג מען יא, און ווי די מפרשים זענען מסביר, תוס' איז דא מסביר פארוואס טאקע, ווייל דער לחי און די דין איז קען זיין זייער זייער שמאל, ס'מוז נישט זיין ברייט, די קורה מוז זיין ברייט א טפח, די לחי מוז אפילו א טפח אויך נישט זיין, און ממילא טאמער מ'עט לאזן טראגן לעבן דעם לחי, עט א מענטש קענען נכשל ווערן טראגן אין רשות הרבים ווייל ס'איז כמעט נישט דא אזא שטח, מה שאין כן ביי די קורה, ביי די קורה איז דא א שטח פון א טפח אפילו טאמער מ'לאזט דארט טראגן, ביי די לחי לאזט מען נישט, אזוי זאגט רב חסדא, אונז וועמען שוין זעהן אין די המשך אין די קומענדיגע בלאט אז בעצם אין דעם איז אויך דא א מחלוקה, זאגט די גמרא ווייטער,

און אויף דעם ליגט די קורה, פשט די קורה ליגט נישט אויף די ווענט, נאר די קורה ליגט אין פראנט פון די ווענט, וואס איז דעמאלטס די דין, איז די קורה מתיר צו טראגן אין די מבוי, אדער אפשר נישט, אמר ליה, האט רב חסדא געענטפערט, לדברי המתיר אסור, לדברי האוסר מותר, זאגט רב חסדא אזוי, לויט דער וואס לאזט טראגן אונטער א קורה, און פשט איז ער האלט, אזוי ווי מען האט מסביר געווען די צווייטע וועג וויאזוי מען האט מסביר געווען די מחלוקת, אז יעדער האלט אז די קורה איז אלץ מחיצה, די שאלה איז וועלכע חלק פון די קורה איז יורד וסותם, איז לויט דעם מאן דאמר וואס זאגט מען מעג טראגן אונטער די קורה איז פשט וועלכע חלק איז יורד וסותם, וועלכע חלק קוק איך אן כאילו עס פארט אראפ ס'ווערט א וואנט, די אינדרויסענדיגסטע חלק פונעם קורה, און במילא טאמער די קורה ליגט אויף די צוויי ווענט פון די מבוי, דעמאלס ווען די אינדרויסענדיגסטע חלק פארט אראפ, האקט זיך אפ דעם אריינגאנג צו די מבוי כאילו ס'איז דא דארט א מחיצה, אבער טאמער די גאנצע קורה איז אין פראנט פון די מבוי, ס'איז נישט העכער די מבוי ס'איז אין פראנט פון דעם, און יעצט איז פי קורה יורד וסותם די אינדרויסענדיגסטע חלק פון די קורה פארט אראפ א וואנט, די וואנט דעקט בעצם נישט צו די מבוי, ס'איז דא דא א שטח וואס איז ליידיג, די גאנצע דיקקייט פון די קורה איז דאך נישט צוגעדעקט, איז דעמאלטס די גאנצע קורה גארנישט ווערט, ווייל ווען די קורה איז אויף די ווענט, ס'איז אויף די מבוי, דעמאלטס פארט אראפ א וואנט איז דא דא א פערדע וואנט פאר די מבוי, אבער טאמער די גאנצע קורה איז אין פראנט פון די מבוי, און די אינדרויסענדיגסטע חלק פון די קורה איז דא א וואנט, איז פשט די גאנצע דיקקייט פון די קורה איז נישט דא קיין וואנט, אבער לויט דער וואס זאגט אז מען טאר נישט טראגן אונטערן קורה, פארוואס טאר מען נישט טראגן אונטערן קורה, ווייל איך קוק אן כאילו די וואנט פארט אראפ אבער ס'פארט אראפ פון די אינעווייניגסטע חלק פון די קורה, דעמאלטס אפילו אז די קורה איז אין פראנט פון די מבוי, איז די אינעווייניגסטע חלק פון די קורה דארט פארט אראפ די וואנט, די וואנט וואס פארט אראפ ביי די אינעווייניגסטע חלק פון די קורה דעקט אינגאנצן צו די מבוי דא, ווייל די קורה איז דאך אין פראנט ממש פון די מבוי ס'איז ממש צוגעקלעבט צום מבוי פון די פראנט אבער ס'איז צוגעקלעבט, איז דארט פארט אראפ א וואנט, און ממילא, לויט די מאן דאמר עט מען יא מעגן טראגן אזא מבוי, פארוואס ווייל די פערדע וואנט, די כאילו'דיגע וואנט, וואס די קורה מאכט דא, דעקט טאקע צו אינגאנצן די מבוי. רבא אמר, רבא קריגט זיך, און רבא זאגט, לדברי האוסר, נמי אסור. אפילו דער וואס זאגט אז מען טאר נישט טראגן אונטער אזא קורה, ווייל ער האלט אז די אינעווייניגסטע חלק כאילו ס'פארט פון דארט אראפ א וואנט, עט מען אויך נישט טארן טראגן טאמער די קורה איז אין פראנט פון די מבוי, פארוואס? ווייל בעינן קורה על גבי מבוי וליכא זאגט רבא ווייל ס'דא א תנאי, חזל האבן מתקן געווען די קורה דארף זיין אויפן מבוי, נישט אין פראנט פון די מבוי, טאמער ס'איז אין פראנט פון די מבוי פארט גארנישט אראפ ס'פארט גארנישט אריין, ס'הייסט נישט קיין מחיצה ס'הייסט נישט קיין קורה, ס'איז נישט מתיר די מבוי.